האלט מען דא דף ל"ח עמוד ב', אבער אונז האלטן נאך אונטן דארטן אות ה'. וגם וגם דע, אויך זאלסטו וויסן, שכדי להכניע הקליפה כדי צו מכניע זיין די קליפה, המסבבת וואס נעמט ארום שבכל מדריגה, וואס אין יעדע מדריגה כנ"ל, אזוי ווי אויבן געשמועסט אז ביי יעדע מדריגה, וואס מען גייט ארויף הייבט זיך נאכאמאל די קליפה נאכאמאל פון אנפאנג, על זה אויף דעם צריך שיעורר שמחה של מצוה על עצמו, א מענטש דארף אויפוועקן א שמחה פון א מצוה אויף זיך אליינס, היינו, דאס מיינט שישמח ער זאל זיך פרייען, על ידי שיזכור דורך דעם וואס ער וועט געדענקען, שזכה ער האט זוכה געווען להתקרב לה' יתברך ער האט זוכה געווען צו ווערן נאנט צום אייבערשטן, וזכה און האט זוכה געווען להתקרב לצדיקים צו ווערן נאנט צו צדיקים, המקרבים אותו לה' וואס דערנענטערן אים צום אייבערשטן, ועל ידי השמחה זו, דורך דעם וואס א מענטש האט אזא שמחה, הוא משבר הקליפה צעברעכט ער די קליפה, ונכנס למדרגה השנייה גייט אריין צום צווייטן מדרגה. סאו ס'איז א מורא'דיגע עצה, יעדעס מאל א מענטש זעהט זיך מיט א נייע קליפה, א נייע שמחה. שייך לאות א', ס'איז שייך צו אות א', שטייט זבחי אלקים רוח נשברה, ששבירת הדמיון, צעברעכן די דמיון, דאס מיינט די בהמיות, הם הקרבנות, דאס איז די קרבנות וכו' אזוי ווי מ'האט אויבן געלערנט, עיין שם קוק דארט אריין, וזה בחינת סמיכה על הקרבנות, דאס איז די זאך וואס עס איז דא א מצוה, מען דארף זיך סומך זיין אויף די קרבנות, כי הקרבנות מביאים מבהמות, קרבנות ברענגט מען פון בהמות, שהם בחינת כח המדמה וואס דאס ווייזט אויף די כח המדמה, די דמיונות, כי הבהמה, ווייל די בהמה יש לה גם כן כח המדמה, די בהמה האט אויך א כח המדמה, וכשאדם הולך אחר המדמה שבלב, ווען א מענטש גייט נאך די דמיונות פונעם הארץ, דהיינו אחר תאוותיו חס ושלום, נאך זיינע תאוות, חס ושלום, שבאים מכח המדמה וואס קומט פון כח המדמה, זה מעשה בהמה, דאס מיינט ער פירט זיך אויף ווי א בהמה. זה מעשה בהמה ממש, ממש מעשה בהמה. כי גם הבהמה יש לה כח המדמה, א בהמה האט אויך די כח המדמה, ועל כן, וועגן דעם, כשאדם חוטא חס ושלום, א מענטש זינדיגט חס ושלום, וכל החטאים באים על ידי כח המדמה, אלע עבירות קומען ווייל א מענטש דמיונ'ט זיך אז ס'לוינט זיך אים, שמשם נמשכים כל התאוות, וואס פון דארטן ציען זיך אלע תאוות, על כן וועגן דעם צריך להביא דארף ער ברענגען קרבן א קרבן מבהמות פון בהמות, וצריך לסמוך עליו ער דארף זיך סומך זיין אויף דעם, ולהתוודות כל חטאיו און אויסזאגן אויסשמועסן אלע זיינע עבירות, על הקרבן אויף די קרבן בשעת הסמיכה בשעת ער לענט זיך אן. ועל ידי זה, און דורך דעם, נמשכים כל החטאים, שלעפט עס אלע חטאים, וכל כח המדמה, די גאנצע כח פון מדמה, אל הבהמה צו די בהמה, שהיא בחינת מדמה, וואס דאס איז די כח מדמה כנל, וואס די כח מדמה אזוי ווי אויבן געשמועסט, אחר כך, נאכדעם, תיכף לס מיכה שחיטה, גלייך נאכן סומך זיין אויף די בהמה שעכט מען די בהמה, ושוחטין הבהמה לקרבן, און מען שעכט אוועק די בהמה פאר א קרבן, ועל ידי זה נכנע ונשבר, ס'ווערט נכנע, ס'ווערט צעבראכן, המדמה דער מדמה. שייך לאות בית ג'. מבואר שם, ס'ווערט דארט ארויסגעברענגט דארט מבואר שכשאדם נעתק מדרגה לדרגה, ווען א מענטש רייסט זיך אפ פון איין דרגה צום אנדערן דרגה, אז צריך לו לילך דרך אלו הדמיונות. ער מוז דורך גיין נאכאמאל די דמיונות כדי להגיע אל הקדושה כדי אנצוקומען צו די קדושה. ותיכף כשעולה למדרגה השנייה, ווען ער גייט ארויף צום צווייטן מדרגה אז מתעוררין וועקן זיך נאכאמאל אויף הקליפות די קליפות שבמדרגה וואס איז אין די מדרגה, ומסבבין אותו ס'נעמט אים ארום. וצריך להכניע אותם מחדש אז דארף עס נאכאמאל פונדאסניי נאכאמאל אונטערטעניגן וכולי עיין שם ואף על פי כאטשיג שכבר נשבר הקליפה של מדרגה עליונה כאטשיג דער מענטש וואס איז געווען אויף די העכער מדרגה האט עס שוין צובראכן אף על פי אף על פי כן פונדעסטוועגן דאך כשהפנימי של עליון נעתק משם ווען די פנימיות פון די מענטש פון די העכערע מדרגה ציעט זיך אוועק פון דארטן ובפנימיות התחתון עולה, און בפנימיות גייט דער תחתון, די נידריגע מדריגה גייט יעצט ארויף, אז הקליפה חוזר וניעור, איז די קליפה קומט צוריק און ס'וועקט זיך נאכאמאל אויף, וכו', עיין שם, ואמר אז בזה הלשון, דער רבי האט געזאגט מיט דעם לשון. ובזה טועין החסידים הרבה, די חסידים זענען זיך אסאך טועה אין דעם, שפתאום פלוצלינג נדמה להם זעהט זיך אויס שנפלו מעבודת השם, זענען געפאלן פון עבודת השם, ובאמת זאגט דער רבי אין זה נפילה כלל ס'איז בכלל נישט קיין נפילה רק נאר מחמת שצריכין לעלות מדרגה למדרגה ממדרגה למדרגה ער גייט ארויף פון איין סטעפ צום אנדערע סטעפ ממילא איז דא נייע קליפות אבער עס מיינט נישט אז ביסט געפאלן, ואז מתעוררין ומתגברין מחדש הקליפות, וועקט זיך אויף און עס שטארקט זיך פונדאסניי די קליפות, שהם תאוות, התאוות די תאוות והבלבולים און די צומישענישן, והדמיונות און די מענטש וואס שטעלט זיך פאר, והמחשבות, טראכט, והמניעות וואס האלט אים צוריק פון טון זאכן, כנל אזוי ווי אויבן, על כן וועגן דעם צריך להתגבר דארף ער זיך שטארקן, בכל פעם יעדעס מאל מחדש פון ניי, לחזור צוריקצוגיין ולהכניע נאכאמאל אונטערצוטעניגן ולשבר צו צוברעכן הקליפות די קליפות, והמניעות וואס האלט אים צוריק, שבכל מדרגה ומדרגה, וואס איז דא אין יעדע מדרגה מחדש פון עס ניי, אבל באמת, אבער באמת אין זה נפילה כלל כנל, ס'איז בכלל נישט קיין נפילה ס'איז אויבן געשמועסט, סאו קומט אויס אונז הייבן מיר בכלל נישט אן צו וויסן ווי אונז האלטן און ס'יכול להיות אז ס'זעהט אויס ווי אונז פאלן מיר אבער דערווייל וואקסט מען און מ'קומט אן צו העכערע מדרגה שייך לאות ג' זיי שייך צו אות ג' ודע זאלסט וויסן שאין שני בני אדם שוין צוויי מענטשן זענען נישט גלייך וכו' שטייט ווייטער דארט און נמצא קומט אויס אז ס'גייט ווי א לייטער כשאחד רוצה לעלות ממדרגתו איינער וויל ארויפגיין פון זיין מדריגה למדריגה העליונה יותר צו א העכערע מדריגה אזי הולך גייט ונעתק און ס'ווערט אפגעריסן האדם דער מענטש העומד באותה המדריגה העליונה דער מענטש וואס איז געווען אויף די העכערע מדריגה ער ווערט אפגעריסן והולך און גייט ונעתק און ער ווערט אפגעריסן למדריגה היותר עליונה די מדריגה וואס איז נאך העכער ואמר אז בזה הלשון האט געזאגט דעמאלטס מיט דעם לשון זה בחינת הרמה דאס איז די בחינה פון הרמה וואס מיינט הרמה אז שאחד מרים ומגביה את חברו איין מענטש הייבט איינער הייבט זיך אויף מיט דעם וואס איינער הייבט זיך אויף און ער הייבט אויך אויף זיין חבר, כי על ידי שזה האדם, דער מענטש שבמדרגה התחתונה פון די אונטערשטע מדרגה, עלה איז ארויפגעגאנגען מדרגא לדרגא, פון איין מדרגה צום אנדערן מדרגה, על ידי זה, דורך דעם הגביה האט ער אויפגעהויבן והרים את חברו, און ער האט אויפגעהויבן זיין חבר שבמדרגה העליונה וואס איז געווען די אויבערשטע מדרגה, לעלות איז ער ארויפגעגאנגען למעלה עליונה יותר. אסאך העכער וכן חברא דחברא, די חבר פון די חבר, הגבוה עוד יותר מחברו וואס איז גרעסער מער ווי זיין חבר, עלה עוד יותר למעלה איז ארויפגעגאנגען מער ארויף, וכן למעלה מעלה, און אזוי ארויף ארויף כי אי אפשר שיהיו שני בני אדם במדריגה אחת כנל, אז קען נישט זיין אז צוויי מענטשן זאלן זיין אין איין מדריגה צוזאמען. אינטערעסאנט, האט איינער מדייק געווען דא אז מען זעט נישט אז די רבי ברענגט אראפ ווען איינער פאלט אראפ פאלט יעדער, דאס שטייט נישט דא, ס'גייט נאר וואן וועי, אז ווען איינער גייט גייט עס נאר אויף ארויף, סאו במילא דאס מיינט טועים החסידים הרבה, קומט אויס ווייל ס'קיינמאל נישט מעגליך אז דו גייסט אויף אראפ. ווייל ס'מוז א גאנצן צייט אז איינער שטופט דיך ארויף, ווייל ס'איז נאך נישט דא אזא מציאות בכלל אז איינער שטופט דיך אויף אראפ, ס'איז נאר דא איינער שטופט דיך אויף ארויף, איי דו זעסט פול מיט נסיונות יעצט, איז ווייל יעדע מדריגה דא נייע קליפות. קען זיין מער אין די קליפ, ניין? אוודאי דא אייביג א גרעסערע קליפה, אבער ס'נישט ווייל איך פאל, ס'איז ווייל איך גיי ארויף. א חסיד איז זיך טועה אז ער זעט די קליפה געווארן גרעסער מיינט ער אז ער גייט אינגאנצן האלט אין דער ערד. די תירוץ איז ניין, דו גייסט אויף ארויף. דו ביסט גערעכט, ס'איז דא א גרעסערע קליפה. לאמיר גיין ווייטער. אחר שאמר מאמר הנל, נאכן וואס ער האט געזאגט די מאמר די אויבערשטע מאמר, ושם מכנה וקורא, דארטן גיבט ער א צונאמען, ער רופט אן כל התאוות היצר הרע, אלע תאוות פון היצר הרע רופט ער אן בשם כח המדמה. איז דער נאמען וואס הייסט כח המדמה, אמר אז האט ער דעמאלטס געזאגט, צריכין לקרא לו, מען דארף אים רופן, ולכנות לו, און צו געבן א צונאמען פאר אים, שם אחר, א אנדערע נאמען, היינו לבעל דבר פאר די בעל דבר, געב אים א אנדערע נאמען, והיצר הרע, צריכין לקרא אותו בשם אחר מען דארף רופן א אנדערע נאמען, דהיינו שלא לקרותו עוד בשם יצר הרע, רופן מער נישט מיטן נאמען יצר הרע, רק בשם כח המדמה, נאר מיטן נאמען כח המדמה. ואמר זאת בדרך צחוק ער האט געזאגט אויף א געלעכטער, וכו', אבל הבנתי שיש לו בזה כוונה שלימה, ס'איז דא א כוונה, א גאנצע כוונה, ולא זכיתי להבין כוונתו בזה, כ'האב נישט זוכה געווען צו פארשטיין זיין כוונה אין דעם. מען דארף ענדיגן די תורה וואס רבי אברהם בן רבי נחמן האט געזאגט אז אין גמרא שטייט אז די יצר הרע האט זיבן נעמען. רע, ערל, טמא, שונא, מכשול, אבן, צפוני, וואס דאס איז אקעגן די זיבן ספירות, די זיבן הייליגע ספירות, אבער קעגן יעדע ספירה איז דא א אנדערע יצר הרע וואס שלאגט זיך אקעגן די מענטש, און ווען מען מישט אויס איינס מיט די אנדערן ווערט נײַן און פֿערציק, און דאס איז די נײַן און פֿערציק שערי קדושה, וואס איז אקעגן די נײַן און פֿערציק שערי טומאה? זאגט רבי אברהם בן רבי נחמן אז ביי היינטיגע צייטן האט מען זוכה געווען צו מקבל זיין די אור פונעם צדיק, אור פונעם רבי'ן, וואס דער רבי האט צובראכן די גאנצע יצר הרע, במילא האט מען מכניע געווען אלע מ ט שערי טומאה, אונז זעמיר שוין ארויס פון די מ ט שערי טומאה, אונז זעמיר שוין אריינגעגאנגען אין נון שערי בינה, און וועגן דעם איז דא ביים רבי'נס נאמען צוויי נונ'ען, ס'איז א נון פון אנפאנג און א נון צום סוף, אינמיטן דא די ווארט מח, די אייבערשטער ברענגט, די רבי האט אונז געברענגט צו א פלאץ ווי אונזער מח פארט אריין אין נון שערי בינה, און דא איז שוין נישט דא די אלע נעמען וואס די גמרא רעכנט אויס פון יצר הרע איז שוין נישט דא היינט, ס'איז נאר דא די נאמען טאקע פון דמיונות, ער קען מיר אריינברענגען דמיונות וואס דאס מאכט נעמט אוועק די אור פונעם צדיק, ס'רעדט זיך איין, רעדט מיך איין, איך קען מיך אליין אן עצה געבן אן די אור הצדיק, אבער די רגע וואס ס'איז דא איך גיי און איך האב די אור פונעם צדיק, גיי איך ארויס פון אלע מ ט שערי טומאה גלייך ארויף צו די נון שערי קדושה, זאל מען זוכה זיין.

ס'זעט אויס ווי א שיינע דזשאוק, אבער למעשה ס'דארף זיין אין דעם עפעס פנימיות אויך. רציצא זה אפרוח, דאס מיינט א פייגל, א יונגע פייגל, ס'איז א בחינת צדיק, דאס ווייזט אויף דער צדיק, וואס דער צדיק איז בבחינת יפרח בימיו צדיק, דער צדיק שפראצט אזוי ווי אזוי א פייגל. פארוואס עפעס ווערט אנגערופן יפרח? יפרח ווייל דער צדיק איז מתקן די רייש פיי חית ניצוצן וואס זענען אריינגעפאלן אין די קליפות. ששאלו, זיי האבן געפרעגט שאלות, און זיי האבן געפרעגט רבי יהושע בן חנניה, הצדיק דער צדיק, שממית את עצמו, ער הרג'ט זיך אוועק ומוסר את נפשו, ער געבט איבער זיין נפש בצלותיה ובבעותיה בשעת זיין דאווענען און ביי זיינע בקשות, איז באיזה מן המקומות מן התפילה, וועלכע פלעצער פון דאווענען, צריך לו למסור את נפשו, דארף ער זיך מוסר נפש זיין ביותר, אסאך מער, ווייל דארטן איז די פלאץ וואו ער גייט קענען ארויסנעמען די רייש פיי חית ניצוצן וואס איז אוועקגעפאלן ביי די קליפות, והשיב להם האט ער געענטפערט צו זיי, היכא דעל, די פלאץ וואו ס'גייט אריין, ס'מיינט, היינו איך שיש לו להעלות ניצוצי הקדושה, ווי די פלאץ ווי מען נעמט ארויס די ניצוצי הקדושה די רייש פיי חית ניצוצות הקדושה, און וואס דאס ליגט מרומז אין די ווארט אפרוח, איז היינו היכ. שנכנסים בו מחשבות זרות, דארטן ווי ער זעט אינמיטן דאווענען קומען אריין מחשבות זרות, ווייסט ער אז די מחשבות זרות זענען געקומען ווייל זיי בעטן זיך יעצט, טו מיר א טובה, נעם ארויס פון מיר די ניצוצות הקדושה וואס איז אריינגעפאלן ביי מיר, וצריך להעלותם כידוע, מ'דארף עס מעלה זיין אזוי ווי ס'איז באוואוסט, ווייל אלע זאכן קומען נאר כדי די מענטש, די מענטש זאל זיך קענען, זאל זאל עס קענען מעלה זיין, און ממילא שם, דארטן, צריך לו למסור נפשו, דארף ער האבן מסירות נפש. נעקסטע תורה, תורה כ"ז, רציסה, די זעלבע שאלה, לשון רבינו זכרונו לברכה, די זעלבע שאלה גייט נאכאמאל איבער, רציצא דמית בביעותיה, היכא נפקא רוחיה ואמר להו בהאי דעל, זאגט דער רבי אות א', כי למשוך את כל העולם לעבודתו לשכם אחד, ווען מען וויל אריין שלעפן די גאנצע וועלט צו דינען דעם אייבערשטן א יעדער זאל דינען דעם אייבערשטן שכם אחד מיט איין ציל, מען איז נאר איז נאר און ווייטער וכולם ישליכו אלעס זאל אוועק ווארפן אלילי כספם, עבודה זרה פון די געלט וזהבם זייער כסף וזהבם זייער גאלד ויתפללו להשם יתברך לבד ווייטער נאר דאווען פארן אייבערשטן אליינס זה הדבר נעשה בכל דור קודם זאגט דער רבי א מורא'דיגע זאך יעדע דור געשענט עס. און אלעס ווענדט זיך לפי השלום שבדור, לויט די שלום וואס איז דא אין יענע דור, אזוי געשעט עס, כי על ידי השלום אז עס איז דא שלום צווישן אידן, שיש בין בני אדם עס איז דא צווישן מענטשן, והם חוקרים ומסבירים זה לזה אמת, זיי זענען חוקר און זיי זענען מסביר איינער פארן צווייטן די אמת, דאס מיינט, אידן זעצן זיך אוועק באחדות, בשלום, און איינער איז חוקר און איינער איז מסביר פארן צווייטן די אמת, דאס איז די וועג וויאזוי מען ווערט נענטער צום אייבערשטן, על ידי זה דורך דעם משליך כל איש ווארפט יעדער איינער אוועק, את שקר, די ליגנט, אלילי כספו, די עבודה זרה וואס הייסט געלט, ומקרב את עצמו לאמת, ער איז זיך מקרב צום אמת, סאו דארף מען זיצן בשלום צוזאמען מיט אנדערע אידן, אות ב' זאגט דער רבי ואי אפשר לבוא לבחינת שלום, מען קען נאר קומען צו די בחינה פון שלום אלא על ידי הארת פנים דורך הארת פנים, און דער רבי גייט זאגן דאס מיינט דורך תורה קומט מען צו די הארת פנים, אבער הארת פנים האט א שמייכעלע, אז ס'דא א שמייכעלע איז דא שלום, איינער שמייכלט צום צווייטן, הדרת פנים, דאס ווערט אויך אנגערופן הדרת פנים, און וזה דאס מיינט ויבא יעקב שלם עיר שכם. יעקב איז געקומען גאנץ אין די שטאט שכם, סאו דא האמער דא אזוי, שלם האמער די ענין פון שלום, עיר דאס האט געמאכט א אתערותא, דאס האט אויפגעוועקט של בחינת לעבדו שכם אחד די אידן זאלן דינען מיט א שכם אחד, הוא על ידי שלום דורך שלום, ושלום על ידי בחינת יעקב די בחינה פון יעקב, שהוא הארת פנים דאס מיינט די שמייכל פון יעקב, בחינת שופריה דיעקב כעין שופריה דאברהם. דאדם, די שיינקייט פון יעקב געווען אזויווי די שיינקייט פון אדם הראשון, סאו פשוט די תורה קומט נישט פארציילן וואס א שיינע פנים ער האט געהאט בגשמיות, נאר ס'איז געווען אזא שיינע אויסזען, אז כ'האב געכאפט פון דעם א פיקטשער, נישט דאס האט מען געמיינט, ס'מיינט נאר אז יעקב אבינו שיינע פנים האט געשמייכלט צו מענטשן און ס'האט געצויגן מענטשן צו ווערן נענטער צום אייבערשטן, אזויווי אדם הראשון האט געצויגן צו זיך אפילו די חיות און אלע בהמות האט עס געצויגן צו אים, און די זעלבע זאך אלע מענטשן ציען זיך צו יעקב אבינו, וזה בחינת מבקשי פניך יעקב, אז ווער ס'זוכט די פנים, יא, פונעם אייבערשטן, טרעפט ער עס ביי יעקב, ווייל יעקב האט געהאט א מין לעכטיגע הדרת פנים, יעצט ביי הדרת פנים וויאזוי איז מען זוכה צו האבן אזא הדרת פנים? אות ג', והדרת פנים זה בחינת דרושי התורה, ווען א מענטש דרשנ'ט די תורה, שהתורה נדרשת בשלוש עשרה מידות, אין די דרייצן מידות, הנמשכים משלוש עשרה תיקוני דיקנא, דאס ווערט נמשך פון די דרייצן תיקוני דיקנא תיקוני פון די פון די בארד, בחינת הדרת פנים, פון די בחינה פון הדרת פנים, כמו שכתוב וואס שטייט בפסוק והדרת פני זקן, והדרת מיינט זאלסט באשיינען די פנים פון א אלטע מענטש, און זקן מיינט אויך די בארד, סאו אונז ווייס מיר

ממילא דאס מיינט די די דרייצן תיקוני פון דיקנא פון די געשטאלט כביכול, ווייל געשטאלט מיינט דאך נישט בגשמיות די געשטאלט, ס'מיינט נאר די חלק וואס מ'שפירט אז ס'ציהט מיך אהין, אזוי ווי די שיינקייט פון יעקב, אזא מין בחינה. און אז ד ה ולפי הזדככות חכמתו בשלוש עשרה מידות אלו לויט וויאזוי א מענטש איז לייטערט זיך אויס מיט די דרייצן מידות הנ"ל וואס מ'האט אויבן געשמועסט כן הזדככות קול רינתו די קול פון זיין זינגען ווערט א אנדערע קול. על כל פנים דער מענטש וואס ווייסט ווי צו רעדן צו מענטשן אויף א שלומ'דיגע וועג און ער ציט מענטשן מיט די פנים וואס ער זעט אויס איז אטאמאטיש זיין קול אויך משפיע און דאס גייט סיי לגבי מענטשן און סיי לגבי דעם אייבערשטן בבחינת זקן זה קנה חכמה און דער רבי זאגט קנה מיינט דאך אויך די קנה וואס דארטן גייט אריבער די קול הקנה מוציא הקול.

און א אלטע איד, יא ווייטער, השמיעני את קולך, דאן גייט די נעקסטע זאך פון השמיעני את קולך, כי הקול, ווייל דער קול איז לפי החכמה של דרושי התורה, לויט וויאזוי מען דרש'נט די תורה, אזא מין קול באקומט מען, לפי שכל של שלש עשרה מידות, לויט די שכל וואס ליגט אריינגעלייגט אין די דרייצן מידות, שהוא דורש בהם את התורה וואס ער דרש'נט מיט דעם די תורה, דאס מאכט אים האבן א לעכטיגע פנים, וזה דרשוני וחיו, די תורה בעט זיך דרש'ן מיך. דרש'ן מיך, וועסטו זוכה זיין צו לעבן, כי החכמה תחיה את בעליה, דאס לעבט אויף די באלעבאס, נאכדעם וואס מ'האט חכמת התורה, דאס דאס לעבט אויף די פנים פון א מענטש. און כשנזדכך קולו ווען דער קול ווערט נזדכך, דעמאלטס אז על ידי השמעת קולו לבד בלא דיבור, ווען א מענטש שרייט אוי! אן א דיבור, די הקדוש ברוך הוא מושיעו ער העלפט אים די אייבערשטער בעת צרתו אין די צייט פון זיין צרה בבחינת און אזוי שטייט אין תהילים וירא ער האט געזען בצר להם אז עס טוט עס איז פארווייטאגט פאר זיי בשמעו את רנתם ווען ער הערט זייער זינגען על ידי שמיעת קולו ווען ער הערט זיין קול הקדוש ברוך הוא רואה די אייבערשטער זעט שוין מי שמצר לו ווער עס טוט אים וויי איזה עכו"ם מצר לו וועלכע גוי טוט אים וויי. גוי מיינט דאך נישט דווקא א גוי, גוי מיינט אויך און מיין גוי, מיין מיין, מיין זאך וואס איז מיר ווייט פונעם אייבערשטן, מיט דעם שריי טוט דער אייבערשטער זען וואס טוט מיך וויי אויך, וזה און דאס איז פשט אין באר הייטב, און משה רבינו האט ערקלערט די תורה זייער קלאר, בשבעים לשון אויף זיבעציג שפראכן, ווי קומט אריין שבעים לשון אין באר הייטב? שבפירושי ודרושי התורה דורך דעם פירושים און דרשן די תורה דאס מיינט באר היטב, פון דארטן איז ארויסגעקומען שמשם תוצאות הקול, דארטן קומט ארויס די קול פון ווערן א שיינער כהאי הידען, דורך דעם היטיב לנו האט ער אונז גוטס געטון בכל הלשונות אין אלע שפראכן בכל העכו"ם אין אלע גוים, דאס מיינט אין אלע זאכן וואס איז אפגעריסן פונעם אייבערשטן, בחינת בשמעו את רנתם ווען ער הערט זייער געזאנג איז ראשי תיבות באר, דאס מיינט אויך באר. ובאר הוא לשון פירוש ודרוש, באר מיינט מפרש געווען און געדרשנט די י"ג מידות, און נאך דעם איז געווארן שבעים לשון אלעס איז געווארן מתוקן. סא לאמיר דא סטאפן פאר אות ו'. זוכה זיין צו די אלע גוטע זאכן.